טייערע ברידער, ס'היינט ערב שבת שקלים, און עס איז דא די פיר פרשיות, ס'איז אלעמאל א אינטערעסאנטע זאך זיך צו זיין זיך מתבונן ווי עס זענען דא פארשידענע סדרים אין די יאר, אונז זעהן דאך אונזער סדר החיים, בפרט די חיים פנימיים וואס איז חיי החכמה, אזוי ווי מיר קענען זעהן אין די סדר פון די פרשיות השבוע, פון די קריאות וואס מען ליינט, מען זעהט אז עס איז דא א נארמאלע סדר, מען קען עס רופן די פשוטע סדר, דער רש"ש וואלט געזאגט די פרצוף הימים. שש ימי בראשית, ס'איז דא זעקס טעג און שבת, און די זיבעטע איז שבת און מען לערנט אביסל די פרשה פון די וואך. אונז גייען אויפן סדר אז מען לערנט עס יעדע יאר. אבער דאס איז אזויווי א סדר פאר זיך, איך קוק דאס אן, מען קען עס אנקוקן די סדר פון דרך הטבע, קען מען עס אנרופן. וואס מיין איך דרך הטבע, עס איז דא א סדר, מען ארבעט זעקס טעג, שבת רוהט מען, און אזוי ווייטער, און מען שטייגט, מען האפט אז מען שטייגט, דאס איז דער נארמאלע סדר. נאכדעם איז דא נאך א סדר, וואס דער סדר איז אזוי ווי שלא כדרך הטבע, אדער וואטעווער א ספעשל סדר, דער ספעשל סדר איז געווענליך קוקט מען די סדר המועדים, ס'דא פסח, שבועות, סוכות, פורים, חנוכה, ל"ג בעומר, איך ווייס, זיי האבן זיך א סדר פאר זיך, זיי האבן א סטראקטשער, ס'איז נישט אין די רענדאם, נישט פורים פאלט נישט קיינמאל חנוכה און חנוכה פאלט נישט סוכות, אבער לגבי די פשוט'ע סדר פון די פרשת השבוע'ס איז עס אן עקסטערע סדר, און מ'קען זען אז זיי רעדן זיך נישט צונויף די צוויי סדרים בכלל, ס'הייסט ס'איז נישט פשט. אזוי ווי מען זאגט למשל ס'דא זיבן וואכן זיבן יאר שמיטה, נאכדעם די פיפטע איז די פופציגסטע איז יובל, ס'הייסט דאס איז די ספעשל אבער פון די סדר, ס'דא א סדר פון וואכן ס'דא א ספעציעלע שבת אין די ענד פון די וואך, אדער אויב ס'וואלט געווען אזא סדר אז יעדע זיבן וואכן זאל זיין שמיטה צו אזא סארט זאך, ס'איז נישט דא אזוי די סדר פון לפחות די סדר ה, אויך די סדר הלכה פון די ימים טובים, די סדר הקריאת הפרשיות, ס'ארבעט נישט אזוי, ס'הייסט. ס'איז נישט די שפיץ פון דער סדר, ס'איז דא א שפיץ פון דער סדר, די פשוט'ע סדר וואס אונז לערנען האט א שפיץ, אבער דאס איז נישט די שפיץ פון ימים טובים. ימים טובים זענען א גאנץ אנדערע סדר, אמאל פאלט יום טוב שבת, אמאל פאלט עס ערב שבת, עס גייט פאלן די יאר פורים ערב שבת, פסח ערב פסח פאלט שבת, ס'איז נישט אזוי פראקטיש די אלע זאכן, אבער וואס מ'קען זיך לערנען פון דעם איז, אז די סדר פון שלא כסדר, די סדר על טבעי, די סדר וואס איז שלא כדרך הטבע, מ'קען זאגן די סארט שטייגן וואס א מענטש שטייגט שלא כדרך הטבע, וואס רעכנט זיך בכלל נישט מיט די נארמאלע שטייגן וואס איז וועכנטליך. דאס איז א סדר פאר זיך, ער קומט זיך ווען ער ווען ער האט צו קומען, ער גייט זיך ווען ער האט צו גיין, און די שבת וועט זיך מוזן רוקן אין א זייט אמאל, אדער מ'וועט מוזן מאכן עפעס א שילוב, מ'וועט מוזן זיך אן עצה געבן ווי אזוי פונקטליך. יעדער איינער האט זיך זיינע מנהגים וויאזוי מען געבט זיך אן עצה, און די הלכה יא, שבת סדר התפילה טוישט מען אז מען לייגט מוסף של יום טוב און מען און צו מען לייגט שבת אריין יום טוב אדער יום טוב אריין אין שבת, ביי שחרית און מוסף, ס'איז אלץ תלוי אין די אלע די אלע סארט חילוקים אבער ס'איז נישט ס'איז לכאו' זעט אויס זעט אויס אסאך מאל אזויווי א תאונה אז ס'איז געשען עפעס מ'וואלט געדארפט מאכן אויסרעכענען בעסער, מען האט עס נישט אויסגערעכנט בעסער און דאס ווייסטו, ס'זענען צוויי אנדערע סדרים, ס'זענען צוויי אנדערע וועגן. פון זיין אין די וועלט, צוויי אנדערע עולמות, ס'דא א עולם ימות החול, וואס דאס איז כולל שבת, שבת איז די שפיץ פון ימות החול, ס'דא עולם ימים טובים, ס'איז א עולם למעלה מדרך הטבע, דאס איז איין וועג ווי מ'קען עס רופן לפחות ס'איז אזויווי למעלה מדרך הטבע, און אזוי איז דא ביי א מענטש אמאל, אין א מענטש'ס לעבן, א מענטש איז. פרטיות'דיגע סדר פון עליות און ירידות און השגות וואס א מענטש האט, איז דא די נארמאלע סדר טאג טעגליך און ס'איז דא אמאל א זאך וואס קומט אפילו די גרויסע זאכן וואס געשעט אין א מענטש'ס לעבן, ער האט חתונה, ער ווערט געבוירן, ער שטארבט, די זאכן זענען נישט תלוי אין די סדר, ס'קומט נישט מאנטאג דווקא, ס'קומט לפי א אנדערע סדר, לפי זיין אייגענע סדר. יעצט זענען דא דא פארשידענע שילובים פון די סדרים, דאס איז די זאך וואס איז זייער אינטערעסאנט אלעמאל זיך מתבונן צו זיין, למשל, כ'טראכט אלעמאל ווען טרעפט זיך די סדר פרשת השבוע מיט די סדר המועדים? ס'טרעפט זיך שמחת תורה, אין אונזער סדר לפחות, אין אונזער מנהג, איז די, מ'רעכנט אויס אז. איין איין יום טוב איז דא וואס מען ליינט א פרשה פון די וואך, ס'הייסט די תורה איז צוטיילט אויף פֿיר און פֿופֿציק פרשיות, דרײַ און פֿופֿציק פון זיי ליינט מען אויף שבתים, און די פֿיר און פֿופֿציקסטע, די פרשת וזאת הברכה, ליינט מען אים אין שמחת תורה, מען ליינט עס נישט אויף א שבת בכלל, און ס'הייסט דא טרעפן זיך צוזאם, דא קומט זיך צוזאם די פרשת השבוע מיט די סדר המועדים, און דאס איז אנדערע ווערטער מען ענדיגט, מען ענדיגט די פרשת השבוע אין די זעלבע צייט ווי מען ענדיגט די. סדר המועדים, שמחת תורה איז די לעצטע, ס'איז דא פסח שבועות סוכות, שמחת תורה איז די לעצטע יום טוב און דעמאלטס ליינט מען אויך די לעצטע פרשה פון די תורה, אין דעם איז דא א גרויסע שמחה, ס'דא אסאך וואס דארף זיך סתם אזוי פרייען ווען מ'ענדיגט די תורה, אבער ס'איז דא אלעמאל א גרויסע שמחה ווען מ'איז מצליח צאמצוברענגען די צוויי זאכן, אז מ'קען מאכן א סיום, די סיום אויף פרשת השבוע. ווער ס'פארשטייט די ענין פון שמחת תורה, ס'איז א פריוואטע שמחה, ס'איז א סיום, מ'ענדיגט א ספר, מ'ענדיגט די תורה, מאכט מען א סיום, נישט קיין דין אין די אין די מועד, נאר מ'האט עס אוועקגעשטעלט אז עס באלאנגט אז מ'לייגט עס אריין אין די אין די זעלבע צייט וואס די סיום, דאס איז די מנהג ישראל, די פארשטאנד וואס פארשטייט אז דא איז א א ס'קומען זיך צוזאם די צוויי זאכן. ס'דא נאכמאל, ס'דא נאך געוויסע הלכות, מ'דארף ליינען. אונז ווילן ליינען במדבר פאר שבועות אדער די תוכחה כי תבוא פאר ראש השנה, עס זענען אלעס אנדערע מקומות נגיעה, פלעצער ווי זיי טרעפן זיך, ווי זיי קראסן זיך די צוויי די צוויי גאסן. די פיר פרשיות וואס מען ליינט, וואס דו וואלסט ווילן זאגן אז עס איז אפשר א גרעסערע חיוב פון די פרשת השבוע, אפשר חלקים פון זיי זענען דאורייתא, יא זכור, פרה, ס'דא די גאנצע שמועס. ווען מען זעט אין די מסכת מגילה איז דא א שאלה צו מען איז מפסיק מיט די פרשת השבוע אדער מען ליינט דאס מיט די פרשת השבוע וואס איז די וואס איז די סדר פונקטליך? אבער דאס איז למעשה עס איז אביסל פארקערט פון די פריערדיגע סתירה, אין אנדערע ווערטער ס'דא אז שבת געפאלט אין יום טוב ליינט מען נישט די פרשה פון די וואך, מען ליינט די פרשה פון שבת, איז שבת נדחה מפני, קענסט זאגן אז די טבע איז נדחה מפני א נס, ס'איז מער וויכטיג. וואס איז אויב יום טוב געפאלט שבת? פארקערט, וויאזוי איז אז יום טוב פאלט קומט אריין אין א שבת אין א נארמאלע שבת, דאס איז נישט קיין זאך וואס געשעהט געווענליך, ווייל ס'מאכט נישט קיין סענס. אבער וואס מיר זעהען איז יא, און די עיקר אין די פיר פרשיות, נישט דא נאך א צייט. איך טראכט אויב ס'איז דא נישט דא נאך א מנהג נאך א תקנת חכמים וואס מען זאל לייענען אין די קריאת התורה פון שבת נישט אז ס'איז דא א קריאה פון יום טוב היינט איז יום טוב ממילא ווערט נדחה די קריאה פון שבת אבער ס'איז שבת ס'איז נישט יום טוב ס'איז נישט ס'איז א שבת בעצם און אין די שבת האט מען מתקן געווען א קריאה פון א אנדערע חלק פון די תורה אזוי ווי ביי ימים טובים מען ליינט א חלק פון די תורה וואס איז שייך צו מען דורש מענינו של יום. און דאס דא איז דא א שבת און נישט קיין יום טוב, און די שבת האט באקומען א ספעציעלע קריאה וואס ס'האט צו טוהן מיט די ימים טובים וואס גייען זיין, די גאנצע פיר פרשיות זענען ארום די פורים און פסח וואס וואס געשעהט אין די אין די תקופה, און דאס ווייזט אונז אז די תקופה וואס הייסט בעצם חודש אדר, יא אלע פיר פרשיות ליינט מען אין חודש אדר, אדער בשבת מברכים אדר, ס'איז אזא סארט פיר וואכן, ס'איז אזא סארט תקופה. ווי די וואכן טעג די ששת ימים תעבוד וביום השביעי תשבות דער סייקל פון פון לעבן באקומט א קאליר ס'ווערט קאלירט פון די יום טוב וואס גייט זיין פון די פורים און פסח פון די מהלך פון פורים און פסח וואס זענען דא פאר דעם זאגט רש"י משנכנס אדר מרבין בשמחה שמחה מיינט דאך תורה. אזוי ווי שמחת תורה, אבער באמת מרבין בשמחה איז עס הייסט אז די וואכן טעג איז דא אוודאי שמחת יום טוב יא, אוודאי ושמחת בחגך, דאס איז דאך נארמאל יעדער ווייסט ס'דא זמנים פון שמחה, אפשר שבת איז אויך א זמן פון שמחה איז וועגן דעם א שמועס, וביום שמחתכם אפשר מיינט שבת א סארט שמחה פון שבת, סך הכל איז דא א סארט שמחה פון יום טוב, דאס איז נארמאל ושמחת איז א מצוה מדאורייתא, ס'איז דער זמן השמחה. איז אבער נישט דא קיין צייט בכלל אין די יאר און עס איז דא אזא מין מצב וואס א וואכן טאג זאל זיין א זמן שמחה. יא מען קען זיך זיין פרייען איך ווייס אפשר נארמאל די דיפאלט דארף מען א איד זיין פרייליך און ס'אוודאי א גוטע זאך אבער עס איז נישט קיין זמן שמחה. די איינציגסטע וואכן טעג וואס מען טרעפט אז דעם א זמן שמחה איז די משנכנס אדר מרבין בשמחה, און ווען מען זאגט וואכן טעג מיין איך נישט צו זאגן אז ס'קומט אריין א יום טוב אין די וואכן, יום טוב אין די וואכן געשעט אלעמאל, אלע יום טובים קומען אין די וואך, וואס מען זעט דווקא איז אז ווען שבת, ס'הייסט די סדר, די סייקל, די. אזוי די ביט, דאס אלעס דאס ווי א ביט, לעבן איז א ביט, ס'איז רצוא ושוב, ס'איז וואכן שבת שבת וואכן, מ'שטייגט מ'גייט, ס'איז א מהלך, די ביט, די מהלך וואס איז דא פון שבת, דאס אליינס ווערט איבערגענומען פון די שמחה, פון די משנכנס אדר מרבין בשמחה וואס רש"י זאגט ימי ניסים היו לישראל פורים ופסח, ס'הייסט ס'איז נישט נאר. אדר איז א המשך מיט פסח נישט נאר נישט נאר וועגן פורים וואס איז אינמיטן חודש אדר עס איז וועגן די גאנצע מהלך אזוי ווי די פיר פרשיות וואס זענען די גאנצע מהלך וואס מער ווייניגער די פיר וואכן צווישן עס איז דא אמאל א הפסקה אמאל אבער רוב אבער עס איז אלעמאל די פיר וואכן די פיר שבתים פון חודש אדר דאס איז א אנדערע גאנץ אנדערע סארט שמחה דאס איז א צייט וואס דארף זיך קענען לערנען ווי אזוי איבערצונעמען די וואכנדיגע סדר, די שבת וואכן סדר, מיט א סדר פון וואס ס'דא אין דעם עפעס א העכערע מדריגה, העכערקייט, העכערע סארט שמחה. און די פלאץ ווי מען זעט דאס אוודאי איז אין די קריאה, קריאה פון שבת שקלים וואס מען ליינט באמת אין די פרשה ממש יעצט כי תשא. מוז איך אביסל עומד זיין אויף די קריאה פון שבת שקלים. און ס'האט מסתמא א שייכות, הגם ס'קען נישט פאלן אין פארשידענע שבתים, ס'קען זיין ויקהל, פקודי, אפשר כי תשא אליינס. ס'דא פארשידענע, ס'פאלט נישט אלעמאל אין די זעלבע פרשה, מ'לערנט עס נישט, ס'איז א אנדערע דין. אבער אסאך מאל פאלט עס משפטים.

א סקול, איך האב געזען איינער שרייבט אז די ערשטע מאל וואס שטייט אין די תורה די ווארט שקלים איז אין פרשת משפטים שטייט כסף שקלים ישקול. נישט אזא עס איז נישט אזא אינטערעסאנטע זאך ווי ער מאכט עס ווייל למעשה שקל שטייט שוין לפחות אברהם אבינו האט געקויפט פון עפרון ארבע מאות שקל כסף איז די ווארט שקלים מען רופט עס שקלים דאס שטייט נישט אבער שקל איז יא א זאך וואס ווערט דערמאנט שוין פריער סאו עס איז נישט ממש די ערשטע זאך אבער עס איז א פרשה פון אסאך משפטים און משפטי, על פי רוב, א גרויסע חלק פון די פרשה, אדער רוב פרשה, איז משפטי שקלים, משפטי געלט. דאס איז א זאך וואס איך וויל ארויסהאבן אביסל, וואס איך מיין מיט דעם, און קען זיין, גיין טיפער. לאמיר מקדים זיין. וואס איז באמת די ענין פון שבת שקלים? דאס הייסט די ענין פון די שקלים, מען איז זיך מכריז על השקלים, מען זאל ברענגען שקלים אין בית המקדש, און בדרך כלל איז לפחות פארשטאנען אז עס האט צו טון מיט די אנהייב פרשת כי תשא, עס שטייט דארט אז יעדער איינער זאל געבן א מחצית השקל לכפר על נפשותיכם. איז די כפרה איז א דבר פלא. מען זעט אין די מדרש שוין אז משה רבינו האט זיך מתקשה געווען אין די מחצית השקל און איינע פון די ענינים וואס שטייט אין די מדרש אפשר דאס איז די עיקר ענין איז אז ער פארשטייט נישט וויאזוי מען קען מכפר זיין א מענטש מיט געלט די מדרש ברענגט א פסוק נו, איך געדענק נישט די פסוק. ברענגט א פסוק ווי אח לא פדה יפדה איש לא יתן לאלהים כפרו ויקר פדיון נפשם שטייט עור אשר בעור כל אשר לאיש יתן בעד נפשו איז נישט גענוג דאס הייסט די פסוק אין תהלים קאפיטל מ"ט ס'איז די פשט הפסוק רעדט וועגן דעם אז א מענטש קען זיך נישט אפקויפן ביי גאט גאט איז אסאך רייכער פון דיר און נישט נאר גאט איז אסאך רייכער פון דיר א מענטש די נפש האדם איז זייער טייער ויקר פדיון נפשם ווי שטייט אין אין תהלים אין קאפיטל מ"ט ס'הייסט איז די קאפיטל רעדט דארט באופן כללי ס'האקט אויף געלט יא ס'זאגט. בוטחים על חילם, ורוב עושרם יתהללו, אז ענק מיינען אז ענק האבן אסאך געלט, ענק האבן בטחון אין ענקער געלט, און ביז דערווייל, אח לא פדה יפדה איש לא יתן לאלקים כפרו, ויקר פדיון נפשם וחדל לעולם, א מענטש שטארבט אפילו וויפיל געלט, מען קען נישט אויסקויפן די טויט, מען קען זיך נישט אויסלייזן פון די טויט, דאס איז א אנדערע וועג פון זאגן אז א מענטש די נפש חיות האדם איז מער טייער ווי אלע געלט אין די וועלט, קען זיין אזוי רייך ווי קורח. אבער אפקויפן אפקויפן א מענטש קען מען נישט, אין אנדערע ווערטער איז גיין צו גאט און זאגן איך וועל דיך צאלן אזויפיל געלט איז נישטא קיין וועג אפצוקויפן א מענטש, מען קען דאס זען ווי ס'קלאפט זיך אויך אויך אויס אין הלכה דאס הייסט אין צדק און משפט שטייט א פסוק נישט אין נישט אין די פרשה אבער עס שטייט א פסוק לא תקחו כופר לנפש רוצח. א רוצח טאר מען נישט נעמען קיין כופר, ס'הייסט ס'דא אמאל מ'נעמט יא כופר אדער ס'דא וועגן פון מאכן א כפרה אויף יא לערנען ערי מקלט שטייט אויך די וואך אביסל אנדערע וועגן אויב ס'איז א עבד אפשר קען מען אויסלייזן מיט געלט אבער א רוצח ממש קען מען נישט נעמען כופר לנפש רוצח דארף געבן מיתה פארוואס? ווייל די נפש פון א מענטש האט נישט קיין עקסטשעינדזש רעיט. עיקר וועג וויאזוי מען קען עס זאגן, יעדע זאך, זייער אסאך זאכן קען מען אויפטוישן פאר געלט, ס'הייסט אין עולם הזה, קען מען כמעט אלעס אויפטוישן פאר געלט, כ'האב דיך מזיק געווען, קען איך עפעס צוריק ברענגען דיין דיין שור אדער דיין חמור אדער וואס כ'האב דיך מזיק געווען, מ'קען נישט צוריק ברענגען די זאך אליינס, אבער פאר געלט קען מען צוריק ברענגען, און מ'לערנט וועגן עין תחת עין, וויאזוי חזל האבן עס געלערנט פאר ממון, אבער די עומק פון דעם איז, לפחות בפועל ממש, אז. כ'קען נישט, צו מ'קען עפעס צוריק נעמען א אויג איז נישט מעגליך, ס'ארבעט ארבעט זיך נישט אויס, אבער געלט איז האט אזא סגולה, געלט איז איז די זאך וואס מ'קען דאס אויפטוישן פאר אלעס, מילא כ'האב דיך כ'האב דיך מזיק געווען קען איך אלעמאל צאלן געלט. אין אנדערע ווערטער איז דא א געוויסע וועליו, א געוויסע א געוויסע סארט עקסטשעינדזש וואס רוב זאכן רוב חפצי העולם עקסטשעינדזשן זיך איינע פאר די צווייטע און געלט איז וואס מעזשערט געלט וואס די טייטש געלט, געלט איז דאך די זאך וואס מעסט, ער מעסט דער עקסטשעינדזש, יא געלט איז נישט. איז לאו דווקא שווה בפני עצמו, ס'איז די ווארט פון געלט, ווען מ'זאגט געב געלט, געלט אנשטאטס עין תחת עין, אדער אנשטאטס כופר, וואס פאר א סארט כופר, ס'מיינט אז מ'קען מעסטן וויפיל דאלער ס'איז ווערט, וויפיל שקלים ס'איז ווערט, דאס מעסט וויפיל א זאך איז קעגן א צווייטע זאך, דאס הייסט אויב מ'וואלט געדארפט טוישן כסדר קרקע אדער אמת'דיגע חפצים, איז זייער שווער, ס'איז זייער שווער אנצוקומען צו א פונקטליכע. מדידה, יא, איך וויל דיך געבן א קנעכט, דו וועסט מיך געבן א הויז, ס'איז זייער שווער אויסצוהאנדלען פונקטליך, מיט געלט קען מען אויסרעכענען פונקטליך, מ'קען אפילו צעטיילן זאכן וואס איז נישט נישט מעגליך צו צעטיילן, יא, למשל אז ס'איז דא א מין זאך וואס מ'קען נישט צעטיילן, מאכט מען גוד או אגוד, מ'צעטיילט אויף זיי, צעטיילט מען, איך וועל דיך צאלן געלט און דו וועסט נעמען די זאך, יא, א למשל א לעבעדיגע מענטש אדער א חיה, וואסארא א זאך וואס מ'קען נישט ליטערלי צעטיילן, יא, וחצו את השור החי, מ'דארף נישט, מ'קען נישט ליטערלי צעטיילן, מ'קען מאכן. האלב מאכט עס א שיעור מען קען צוטיילן מיט געלט, ווייל געלט האט אזא מין מעסטער, געלט קען מעסטן אלע זאכן, געלט קען טוישן אלע זאכן איינע פאר די צווייטע, און דאס איז אין חפצי העולם הזה, אין זאכן וואס האבן א ערך אין געלט, ס'איז אבער דא זאכן. און אפשר די וויכטיגסטע זאך, דאס הייסט נפש האדם, וואס האט נישט קיין ערך אין געלט, קען נישט, נישטא קיין שום אמאונט פון געלט וואס אזויפיל איז ווערט א נפש, זאגן פאר א מענטש, כ'האב געהארגעט איינעם, לאמיר געבן כופר, פאר וועמען געבן כופר? איך ווייס פאר וועם, וועטס געבן פאר די אייבערשטן, וועטס געבן פאר די פאר די משפחה, וועטס צאלן, מ'קען נישט, נישטא קיין שום אמאונט פון געלט וואס מ'קען צאלן פאר א פאר הרג'ענען א מענטש, וואס איז פשוט, ס'רעכנט, מ'קען נישט זאגן כאילו ס'האט א אינפיניט אמאונט פון געלט, אדער אנדערע וועג פון עס זאגן, דאס איז נישט בר חלוף, ס'נישט בר אויסטוישן פאר געלט. אויב אזוי פרעגט דיך משה רבינו א גוטע קשיא, וואס איז שייך צו געבן כופר ונתנו איש כופר נפשו לה'? מ'קען עפעס אויסטוישן נפשות אויף ממון? נפשות מיט ממון זענען נישט קיין זאך וואס זענען בכלל בר חילוף, נישט בכלל קיין זאך וואס איז מעגליך צו טוישן איינס פאר די צווייטע. יעצט וואס איז די תירוץ פאר די קשיא? דאך א גוטע קשיא. זאגט די מדרש די תירוץ איז, איני מבקש לפי כוחי אלא לפי כוחם. אז די אייבערשטער זאגט איך בעט נישט טאקע וויפיל ס'איז וויפיל איך קען נעמען, מיך קען מען נישט אפקויפן פאר אלע געלט אין די וועלט, איך בעט לפי כוחם, און אוודאי דאס איז זייער א האלבע תירוץ, וואס הייסט לפי כוחי און לפי כוחם? א מענטש פארשטייט דאך אז אין עולם הזה און אפילו א גוי אפילו א פשוטע אפילו ב בפשטות פארשטייט מען דאך אז א נישט אלע חטאים קען מען אויסלייזן פאר געלט לאמיר זאגן ס'איז דא חלק בין אדם לחבירו קען מען אויסלייזן פאר געלט אבער אפילו בין אדם לחבירו איז דא מין דא איז אזעלכע סארט היזק וואס מ'קען נישט אויסלייזן פאר געלט און מ'קען נישט מ'בלייבט שולדיג אזוי ווי א רוצח מ'האט געלערנט לא תקחו כופר לנפש רוצח.

איז מען דארף אביסל מתבונן זיין אויף די אויף די תקנה אויף די גליק אויף די פאטענט פון מחצית השקל כ'מיין אז אפילו אין אויבן אויף טראכט נישט גענוג ווי אינטערעסאנטע זאך דאס איז. די גרויסע זאך פון מחצית השקל איז אז העושר לא ירבה והדל לא ימעיט ממחצית השקל מען זאגט זייער אסאך תורות און דברי מוסר וועגן דעם איך מיין אז די מעשה שהיה די פשוט'ע מעשה איז אסאך טיפער און אסאך מער אינטערעסאנט פון זייער אסאך תורות און ס'איז אפשר שווער אפילו ארויסצוברענגען וואס ווי געוואלדיג ס'איז ס'איז אפשר סאונד זייער נאריש און זייער פשוט אבער איך זע נישט איך האב נישט געהערט מימות עולם זייט די צייטן פון די שקלים האב איך נישט געהערט נאך א מגבית נאך א קאמפיין וואס מען זאל בעטן אז א גביר זאל נישט געבן מער אז א עני לא ימעיט דאס האב איך שוין געהערט נישט פחות פון הונדערט און אכציג דאלער זאל מען צאלן פאר די קרן הבנין, דאס האב איך שוין געהערט אזוי געשעט, איך האב נישט געהערט, און אויב איינער האט געהערט קען ער מיר שיקן א מעסעדזש, אפשר אפשר איז כדאי צו פרובירן אזא סארט קאמפיין, ווייל ס'איז ס'האט דאך א געוואלדיגע, ס'איז ממש מכפר, ס'האט דאך ס'האט דאך עפעס א כח, איך האב נישט געהערט מימות עולם זאל איינער זאל שאפן געלט, און די מחצית השקל איז דאך איז דאך נישט נאר געקומען צו געבן כופר, ס'איז דאך א תכלית, יא, און די מחצית השקל פון יעדע יאר צאלט מען דאך די קרבנות, אדער מ'האט געמאכט די אדנים די ערשטע מאל.

אז די ארעמעלייט זאלן זיך נישט פילן שלעכט, עפעס אזוי, איך האב אים געגעבן א קליינע טשעק, איך ווייס וואס קען נישט געבן מער, דאס איז עפעס א אויפטו, איך מיין, דער ארעמאן איז נישט קיין טיפש, ער איז דאך אפשר אן ארעמאן אבער נישט קיין טיפש, ער ווייסט אז ער האט מער און יענער האט ווייניגער, און פארקערט, וואס וואס געשעט אין א נארמאלע קאמפיין אז מען וויל שאפן געלט פאר עפעס א דבר שבקדושה פאר א גוטע זאך, יעדער איינער פארשטייט מען האט געגעבן יעדער איינער לפי כוחו, יא, לפי וואס ער קען, אוודאי א גביר איז מחיוב צו געבן מער, און מען קען אפילו זאגן אז אויב מען רעכנט די שוויות פון געלט. אסאך מאל זאגן מענטשן פאר וואס איז ביי דיר צען דאלער איז ביי יענער טויזנט דאלער יא, באט און אפילו ווייניגער פון דעם יא, א גביר דארף דארף דארף דארף זיין טויזנט דאלער ווייניגער ווי אן ארעמאן דארף זיין צען דאלער, דאס איז אויב מיר ווילן רעכענען די שוויות אדער אנדערע ווערטער ווילן רעכענען אסאך מאל על דרך האמת וויפיל הקרבה וויפיל א מענטש געבט אויף פון זיך פאר פאר די צדקה, פאר די פראדזשעקט, פאר די דבר שבקדושה, פאר די בית המקדש, און אוודאי דער עושר דארף מרבה זיין, נישט נאר ער דארף מרבה זיין, אויב ער איז נישט מרבה געט ער נישט אפילו נישט אפילו נישט שווה בשווה, איז נישט אפילו נישט שווה בשווה, ער געט דאך נישט, וואס ביי אים איז דאך ווערט אזוי ווי א א אזא גארנישט, א ברעקל אויפן טיש, ביי אים איז דאך נישט נחשב בכלל.

און דא דער מאכט עס א שקל, וואס פון דעם בויט מען די יסוד, די אדנים פון די משכן, אדער די קרבנות, די יסוד פון די השתתפות פון ציבור, אין די קרבנות פון א גאנצע, פון די קרבן תמיד פון א גאנץ יאר. ס'הייסט דא רעדט מען פון א גאנץ אנדערע סארט, א גאנץ אנדערע סארט נתינה. בכלל נישט קיין נתינה וואס מען דארף רעכענען וויפיל זאכן זענען ווערט, בכלל נישט קיין סארט נתינה וואס איז געקומען דא משלים צו זיין א געוויסע חסרון וואס איז געקומען זאגן מען דארף האבן וועט יעדער איינער געבן לפי כוחם, אדער יעדער איינער וועט מקריב זיין פון לפי ערך וואס איז ביי אים א הקרבה.

שמחה, חלק פון סעודת שמחה, סעודת שמחה עסט מען נישט ווען מ'איז הונגעריג, אזוי ווי קרבן פסח נאכל על השובע, הייסט מ'עסט עס לשם תענוג, לשם שמחה, אפשר איז אויך דארף זיין א געוויסע חסרון אין דעם, אנדערש וואלט עס נישט געארבעט, איך גיי נישט אריין אין די לעוועל פון דיטעיל. אבער ס'איז א סארט שמחה, מ'וויל, אונז ווילן, אונז ווילן זיך צוזאמקומען מאכן א משכן, מאכן א קרבנות.

און דאס פארקערט, דאס איז דווקא די זאך וואס טוישט זיך נישט, דאס האט מען געפרעגט פריער, אויב מען רעכנט פון די עקסטשעינדזש רעיט פון געלט מיט מענטשליכע לעבן אדער געלט פון מצוות און עבירות, נישט דא גענוג געלט אין די וועלט אפצוקויפן א מצוה אדער אן עבירה, ס'ארבעט בכלל נישט שייך. אבער ווען מען רעדט נישט פון געלט, אין אנדערע ווערטער, דאס הייסט א מטבע של אש מתחת כסא הכבוד, אין א געוויסע זין ווען ער זאגט לפי כוחם לא לפי כוחי מיינט ער צו זאגן אז ס'איז דא א סארט געטליכע כח וואס איז ס'איז כוחם אבער ס'איז נישט לפי כוחי נישט לפי וואס דו רעכענסט אז מ'וואלט געדארפט מעריך זיין מ'געדארפט מאכן אזוי ווי א שומא פון וויפיל געטליכקייט איז ווערט און צאלן פאר דעם נאר לפי כוחם אין איין נקודה של אמת אין איין וועג. ווי אזוי ס'איז אזוי א געטליכע זאך, ס'איז מען דארף נישט די געלט ס'איז א סגולה מען דארף יעדע איינער זאל מאכן א מאכן א רעש אין די פישקע, מען דארף אז יעדע איינער זאל געבן די מעשה נתינה דעם דעם די מעשה פון געבן א מחצית השקל דאס איז די א גאנץ אנדערע סארט נתינה, איך מיין ס'וואלט געווען כדאי אז מען זאל טראכטן פון עפעס אזא סארט עפעס אזא סארט קאמפיין, איך ווייס נישט וויאזוי, מען זוכט נישט דא אנצופילן די קאסע, מען זוכט צו מאכן א דין נתינה אזוי ווי א הייליגע זאך, ס'איז נישט, מ'רעכנט נישט צו ס'גייט זיך אנפעלן, מסתם האט מען אויסגערעכנט די מחצית השקל זאל זיין גענוג, פון וויפיל אידן ס'איז דא זאל זיין גענוג, ס'האט זיך אויסגערעכנט ביי די כיכרים, ס'האט זיך אויסגערעכנט, ס'שטימט די חשבון, אבער לכתחילה זאל בכלל נישט זיין קיין שאלה פון רעכענען וויפיל ס'איז ווערט, פון רעכענען וואס ס'איז ווערט קעגן וואס, דאס איז נישט די, דאס איז וואס ס'טוט די העשיר לא ירבה והדל לא ימעיט. און דער זוהר אין רעיא מהימנא אין פרשת כי תשא שטעלט צו די העשיר לא ירבה והדל לא ימעיט צו דאס וואס שטייט אין ספר יצירה, ספר יצירה זאגט אין זאגט וועגן די עשר ספירות עשר ולא תשע עשר ולא אחד עשר. הייסט אויב מ'רעדט פון די צען ספירות איז דא א סיבה פארוואס ס'איז דא צען, זאגסט זיי נישט קיין פרומער אדער זיי נישט קיין עפעס א זוך נישט בעסער צו מאכן צולייגן א עלעפטע, און מצד שני זוך נישט צו מאכן ערגער און מאכן א ניינטע און זאגן אז ס'איז נאר דא ניין, יא? דאס איז די טייטש פון די ספר יצירה ער זאגט עשר ולא תשע עשר ולא אחד עשר. איז אוודאי גורע זיין איז והדל לא ימעיט פארשטייט יעדע איינער בפשטות איז אמאל דא מצבים וואס איז ימעיט דארף מען מאכן קא משמע לן אז הדל לא ימעיט מאכן זיכער אז מען טראכט פון פון די שם הוויה מען טראכט פון גאט איז אלעמאל א שם שלם ס'איז אלעמאל צען גאנצע ספירות אפילו אפילו אין די קטנות אפילו אז יעצט איז א קליינע מצב און די זוהר זאגט אפילו בצדק אפילו אין געוויסע מדריגות וואס קענען זיין קטנות אלץ והדל לא ימעיט, צען ספירות איז אלעמאל דא, ס'הייסט א געוויסע שלימות, א געוויסע וואס רעכנט זיך נישט מיט ווי גרויס און ווי קליין ס'איז, פארקערט וויבאלד ס'רעכנט זיך נישט, ס'דארף נישט זיין א געוויסע שיעור, ס'דארף זיין א געוויסע שלימות, ס'דארף זיין א א יו"ד, ס'דארף זיין צען. און די זעלבע זאך העשיר לא ירבה, מ'זאל נישט וועלן מער פרום, כל המוסיף גורע, אלעס וואס דו לייגסט צו איז טייטש, יעצט ה יעצט גייסטו אריין אין א אנדערע עולם, יעצט הייבט מען אן צו רעכענען נומבערס, יעצט הייבט מען אן צו רעכענען ווער ווער דארף מער מקריב זיין, ווער האט א גרעסערע באנק אקאונט, דאס איז אויכעט א חסרון, ס'איז פונקט אזא חסרון אין די שלימות צו מוסיף זיין ווי צו גורע זיין. און דאס שטעלט דער זוהר צו צו די העשיר לא ירבה, העשיר לא ירבה הייסט עשר ולא אחד עשר. און די כל המוסיף גורע איז דא אין דעם א גרויסע וויכטיגע זאך אונז לערנען ס'געווען המן מיט עשרת בניו זאגט דער זוהר המן און עשרת בניו זענען מכוון

אז ס'זענען א קטורת די קדושה אבער די ווארט פון קטורת איז צו מסלק זיין די מגיפה ויעמוד בין המתים ובין החיים סאו דאס איז א סארט זאך וואס ער קען זיך מטפל זיין מיט אזא סארט מצב פון כל המוסיף פון די כל המוסיף גורע. דער אר"י הקדוש איז מסביר וואס איז די טייטש פון די כל המוסיף גורע, די טייטש איז אז בקדושה, דאס הייסט ווען א מענטש איז בשלימות, ווען א מענטש איז ריכטיג, איז די געטליכקייט וואס איז דא אין אים, די נשמה וואס איז דא אין אים, ס'איז נישט ניכר בפני עצמו, ס'איז באופן פנימי הייסט עס אין די לשון אריז"ל, ס'איז. נבלע בדמיו, ווען מ'זעט אים, זעט מען אויך זיין נשמה. מה שאין כן א רשע, מה שאין כן איינער וואס איז נישט מתוקן, און זיין נשמה איז אינדרויסן פון אים. דאס הייסט, ס'איז דא א גאט און ס'איז דא אים. ס'איז דא א געטליכקייט, ס'איז דא ערגעץ דארט, אבער ס'איז, ס'איז ניכר בפני עצמו. וועגן דעם איז דא עלף, אויב מ'קוקט אן בכלל, אלע עשר ספירות דארפן דאך זיין אחד, ס'איז נישט, ס'איז עשר שהוא אחד, ס'איז נישט קיין. צען אין די וועלט אריין, נישט קיין צען נפרדים חס ושלום, ס'איז דאך א צען וואס איז די זוהר זאגט אין דא אין נתקשה משה אין די דריי זאכן וואס נתקשה משה האבן צו טוהן מיט די מקשה תעשה המנורה, די גאנצע מנורה הגם ס'האט זיבן חלקים איז דאך איין מנורה, דאס איז א שווערע זאך, מען דארף פארשטיין די אחד, אבער פארקערט ווען ס'איז צען די ווארט פון צען און נישט עלף איז די אחד איז נישט א עקסטערע זאך פון די צען, די צען דאס איז א וועג פון ווייזן די אחד, אבער ס'איז נישט קיין עקסטערע זאך, מה שאין כן אין די סטרא אחרא דארף מען כסדר זאגן, כסדר ווייזן, דאס איז די, דאס האט גאט געמאכט, דאס איז א, דא איז דא א נשמה, דאס הייסט אז ס'איז דא צען אבער ס'איז דא א עלפטע, דאס הייסט אז ווי המן ועשרת בניו. דאס איז זייער א וויכטיגע יסוד באופן כללי וואס איז א וועג פון אפשר מסביר זיין וואס האבן גערעדט ביז יעצט אז מען האט א סארט א סארט נתינה א סארט קאמפיין וואס איז נישט קיינמאל נישט בולט וויפיל מער איינער געבט און דווקא אין דעם איז שורה הקדושה ס'אזוי ווי ס'זאגט מילה בסלע שתיקה בתרי סלע איז דאך אזוי ווי א מחצית השקל.

איז א סימן אז אז ס'געט נישט ארויס, ס'הייסט דו דארפסט אלעס מפרש זיין, יא למשל אז איינער זאגט א ווארט נאכדעם איז עס מפרש, אויב ער דארף עס מפרש זיין אמאל איז דא א טיפש מ'דארף עס מפרש זיין, אויב ער דארף עס מפרש זיין טייטש אז די ווארט איז נישט געווען קיין ריכטיגע ביטוי פון די זאך, א זאך וואס האט א גוטע ביטוי, וואס מ'האט געהאט א גוטע ארטיקולעישן, ס'איז גוט ארויסגעגעבן א זאך, דארף עס נישט שפעטער מפרש זיין, דארף נישט שפעטער זאגן זה השם, דאס איז דאס איז דער גאט, דארף נישט דארף נישט גארנישט זאגן, ס'איז פשוט אז ס'איז אזוי. פאר דעם די עשרת בני המן און אונז רעדן איז דא אזא זאך וואס הייסט א מגיפה ולא יהיה בהם נגף בפקוד אותם און די גמרא זאגט אין מגילה אז הקדים שקליהם גלוי וידוע אז גייט המן שוקל זיין ככרות כסף אין אדר און הקדים שקליהם לשקליו און דאס איז אוודאי א קאנעקשאן מיט די לא יהיה בהם נגף לפקוד אותם אז די שקלים זענען געקומען צו מבטל צו זיין די חשש מגיפה וואס איז דא און אזוי די שקלים וואס אונז געבן באחד באדר זענען מבטל די חשש מגיפת המן. וואס איז וואס איז די מגיפה וואס קומט ווען מען ציילט אידן?

ס'איז דא פון דעם וואס א מקום אחיזת החיצונים, ס'איז דא פון דעם א פלאץ וואס מ'קען זיך אנכאפן. לאנג א זאך איז פארהאלטן, לאנג א זאך איז אומקלאר, אפילו ס'איז דא אין דעם א חסרון אוודאי, און אוודאי די אמת, אזוי ווי די זוהר רעדט באריכות אין פקודי, די אמת איז אז די קדושה דארף זיין געציילט, ס'דארף זיין קלאר, ס'דארף זיין במידה ובמשקל, ס'איז דא אזאך ס'הייסט שקל הקודש, ס'הייסט א הייליגע רעכענונג, ס'איז נישט סתם, נישט אלע נישט יעדע דבר שבקדושה דארף זיין פאזי און אומגערעכנט, דאס איז זאך וואס אונז האקן אויף אין אנדערע פלעצער. אבער מען דארף וויסן אז ווען מען מאכט אזא מין מידה דקדושה, מען מאכט אזא מין משקל דקדושה, אז לא יהיה בהם נגף בפקוד אותם, מען דארף וויסן אז עס איז דא אלעמאל אזא דין, אז העשיר לא ירבה והדל לא ימעיט, מען דארף נישט קיינמאל צולייגן מער געלט, עס ווערט נישט בעסער ווען מען לייגט צו מער געלט, עס ווערט נישט בעסער, ס'איז דא זאכן. דאס איז די סוד פון כל המוסיף גורע, טוב מעט בכוונה, פרעגן די מענטשן, נו וואס איז שלעכט, הרבה בכוונה וועט זיין בעסער? ס'וועט נישט זיין בעסער, ווייל ס'ווערט נישט בעסער. אויב דו מיינסט אז מ'קען עס בעסער מאכן דיין דאווענען מיטן צולייגן נאך עפעס א חלק נאכדעם וואס ס'איז געווען גוט, האסטו נישט פארשטאנען די גאנצע זאך, דאס איז אזוי ווי המן, און דאס אליינס איז גורם אז המן זאל.

ס'איז געווען גוט. און אויב ס'איז געווען גוט קען מען עס נישט מאכן בעסער. זאגט ער איך, ס'איז געווען גוט איך וויל עס מאכן בעסער. ס'איז נישט דא בעסער פון בעסער פון שלימות. ס'איז נישט דא בעסער פון געטליכקייט. איין ביסל, דאס געבן איין פרוטה'לע צדקה, דאס איז צו ענדיגן מיט די מעסעדזש. א מענטש געבט א, ס'איז דא א ענין פאר'ן דאווענען צו געבן צדקה, אדער איך ווייס פאר קבלת שבת, אנדערע פאר ליכט צינדן. א מענטש מיינט, נו, געבן א דאלער אדער א פרוטה, ווייסט וואס, ס'איז נישט גענוג, מ'דארף געבן נאך. ס'איז אוודאי א גוטע זאך צו געבן מער צדקה, ווייל צדקה דארף דאך צאלן פאר די עולם הזה אויך, ס'איז נישט נאר דו מאכסט א שקל, ס'איז דא אויך תרומה וואס איז כפי נדבת לבו. אבער, מ'דארף מאכן אזא עבודה פון געבן איין פעני פאר צדקה, אדער איין קוואדער, איין דאלער, וואס, וואטעווער א שווה פרוטה איז, און זיין צופרידן מיט דעם, מיט דעם מאכט מען א יחוד, מיט דעם מאכט מען א א תיקון עולם, מיט דעם מאכט מען א א, מיט דעם בויעט מען בית המקדש, און בעזרת השם ווען ווען ס'וועט זיין א בית מקדש און וועט שוין וועט מען טרעפן עפעס א וועג וואס מ'קען מאכן אזא סארט זאך וואס העשיר לא ירבה והדל לא ימעיט, נישטא בעסער פון גוט, נישטא בעסער פון שמחה, פון שלימות.